טייערע גוטע פריינד, ערב שבת מטות, ראש חודש אב, דארף מען אביסל אריינקריכן אין די סודות הענין, שוין געשריבן ברוך השם היינט א גאנצע שיעור, געבויט אויף א שיעור פון צוויי יאר צוריק, נאך זאכן וואס האבן געטראפן אין זוהר הקדוש פרשת מטות. דארף מען אביסל מפרש זיין נישט חזר'ן אלעס וואס מ'האט געשריבן, ס'דארף נישט זיין די זעלבע זאך, אבער חזר'ן, ארויסברענגען אביסל וואס מ'קען בעסער ארויסברענגען אויף די אופן, דאס איז די נקודה וואס מ'קען פארשטיין. ס'דא א מעשה, מען האט געזאגט פאר די צאנזער רב, צאנזער רב איז נפטר געווארן זיין ווייב, איינע פון זיי, ער האט געהאט א מנהג אזוי האט עס זיך געפירט אסאך אסאך חסידישע רעבעס, אפילו כאילו ס'זעט אויס אז ס'פאסט נישט, עס פעלט נישט אויס, אפילו בזקנותם, זייער שטארק מקפיד געווען נישט צו זיין שרוי בלא אישה, די גמרא זאגט אויף דעם זייער שארפע זאכן, הגם וואלט ער געקענט זאגן רעדט דאך על פי פשט, איינער וואס למשל יצרו תוקפו, מיט אנדערע ענינים, האט דאך געהאט גבאים, ס'איז נישט געפעלט ווער ס'זאל קאכן און ווער ס'זאל אויפקלינען און אזוי ווייטער, האט מען געזאגט אז די גמרא זאגט אז מען טאר נישט זיין שרוי בלא אישה, און על פי קבלה האט דאך דאס א טיפערע מובן.

איינער האט שוין חתונה געהאט מיט איר. בקיצור ער האט זיך געוואלט האלטן ביי זיינס און חתונה האבן מיט א אישה כפשוטו. עס ליגט אבער אין די אין די ווערטל צו מען האט עס געמיינט ממש אדער נישט ליגט אין דעם א גרויסע ענין. אונז רעדן פון די שכינה. שכינה רופן אונז בחינת בחינת נקבה. מ'קען רופן די תורה די שכינה, גערעדט פון די תורה אבער מיינט די זעלבע זעלבע ווארט. און איז מען עס מדמה, מען איז מדמה די שכינה, מה אעידך מה אדמה לך הבת ירושלים שטייט אין איכה, דארף, מען קען עס נישט מדמה זיין, אבער מען איז עס יא מדמה, מען איז מדמה צו א אישה, זאגט דאך תשעה באב כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה, מען איז מדמה צו א אישו. אויב דער דימוי איז ריכטיג, אויב דער צושטעל איז ריכטיג, און ווי ווייט ס'איז ריכטיג כפשוטו, דאס הייסט ס'ברענגט ארויס עפעס א ענין של סוד וואס מ'קען נישט ארויסברענגען קיין אנדערע וועג, דאס איז דאך דער טייטש, מ'דארף געדענקען אז אונז לערנען קבלה, אז אונז לערנען נישט נאר קבלה, פילאזאפיע, אז מ'לערנט יעדע זאך, גיבט זיך עס ארויס אין א געוויסע שפראך, און מ'קען פרעגן א קשיא, נישט געטראפן קיין בעסערע משל, נישט געטראפן קיין בעסערע וועג, די תירוץ איז ניין. און די וועג ווי אזוי אונזער נפש ארבעט, די וועג ווי אזוי אונזער דעת ארבעט, אז ס'דא זאכן וואס מען מוז זיי זאגן אין די וועג, און אונז האפן אדער אונז גלייבן אז די לשון רבו, חייב אדם לומר בלשון רבו, די לשונות וואס מ'האט מקבל געווען, ס'איז נישט א שוואכע לשון, נישט פשט אז ווילן עפעס ארויסברענגען, נישט זיי האבן געטראפן קיין בעסערע וועג נאר דאס ארויסצוברענגען, ס'האט א געוויסע סגולה, ס'האט א געוויסע מעלה, ס'דא זאכן וואס מ'קען נישט ארויסברענגען אנדערש, הגם אז מ'פרעגט דיך, מ'שטופט דיך, וואס מיינט עס, וואס פארשטייסטו עס, וועסטו זאגן אן אנדערע ווארט. דארף דאך נישט אלעמאל ענטפערן מיט לשון רבו, מ'דארף דאך קענען איבערזאגן, יא? מ'דארף קענען איבערזאגן אין די אייגענע ווערטער אויך, אנישט הייסט נישט פארשטאנען. אבער, די לשון רבו, די פונקטליכע וואס ס'שטייט, ס'גיבט ארויס עפעס וואס מ'קען נישט ארויסגעבן אין אן אנדערע לשון, און ס'קומט נישט ארויס ריכטיג. ס'קומט נישט ארויס ריכטיג, און אסאך מאל זייער אסאך מענטשן וואס ארבעטן זאגן די משלים פון קבלה, פון חסידות, און ס'איז גוט, ס'איז גוט, מ'דארף אלעס מתרגם זיין צו עבודת הנפש, מ'דארף קענען מאכן פון דעם, האבן פון דעם עפעס. אבער אויב מ'פארגעסט אינגאנצן פון די פריערדיגע שפראך, פארלירט מען עפעס. יעצט גייען אונז צוריק, אויב אונז רופן די שכינה א אישה, מ'רעדט פון די שפראך פון א פרוי פון א מיידל, איז דאך דא אין דעם עפעס, ווי די צאנזער רב זאגט, נו וואס זאגסטו, זאגסט אז מ'קען חתונה האבן מיט די תורה, נו אויב מ'קען חתונה האבן מיט די תורה, איז דאך פשט די תורה קען ווערן א אשת איש, אויב ס'קען ווערן א אשת איש, קען איך נישט, האט שוין יענער עס געכאפט, איז איז וואס זאגסטו, דו זאגסט א משל וואס שטימט נישט, זאגסט דאך, זאג א אנדערע משל, זאג אז. כ'ווייס איך דארף נישט חתונה האבן ווייל כ'בין אזוי ווי בן עזאי, איך וויל דאך יא חתונה האבן, אלא מאי זאגסטו אז די תורה קען אויספילן די תפקיד, די פאנקשען וואס א פרוי, ס'קען דאך נישט, אויב ס'איז א פרוי, איז ממה נפשך איז עס דאך א אשת איש, אבער וואס מיינט דאס א אשת איש? דאס הייסט, אז ווען מ'רעדט פון די נקודה פון א פרוי, מ'טאר נישט פארגעסן, נקודה פון שכינה, וואס הייסט בחינת נוקבא. אז עס קען נישט זיין אז עס שטייט פאר זיך אליינס. די גאנצע מטרה, די גאנצע מהות, די ווארט, א אישה גשמית קען אויך זיין אמאל א אלמנה, זי אליינס. אבער א אישה בתור וואס זי איז אישה, זי איר מהות, איר גאנצע תפקיד, איר מציאות, איז צו זיין מחוברת לאיש. און נאך א זאך. פון דעם קומט אויס אז זי קען גיין צו א צווייטע בעל, אזוי אישה תחת אישה תיקח זרים, זי קען מזנה זיין, זי קען גיין האבן איין מאן, דער מאן זאל שטארבן, זיין א גרושה, א אלמנה, א יבמה, די אלע מיני זאכן קענען זיין, און די אלע זאכן מוזן האבן א משמעות, און זיי מוזן, מען מוז פארשטיין, אויב מען פארשטייט נישט וואס ס'מיינט אויף די לעוועל פון סוד, אויף די לעוועל, האסט נישט פארשטאנען די משל, אבער זיי קענען זאגן, זאג א אנדערע משל, פארוואס זאגסטו נישט די ריכטיגע ווארט, און אונז לערנען די זוהר און לערנען די ספרים וואס האבן עס יא פארשטאנען אויף די וועג זיי האבן יא פארשטאנען אז די אלע פרטים זענען אמת מיט אנדערע ווערטער אז דאס איז טאקע די בעסטע משל און דאס איז די איינציגסטע וועג וואס מען קען רעדן וועגן דעם. און דא איז טאקע א שרעקליכע זאך וואס זייער אסאך מקובלים האבן געזאגט און האבן זיך נישט ארויסגעלאזט ארויסזאגן די ווארט קען נישט מען קען נישט אפילו אויסזאגן קען נישט זאגן די ווארט וויאזוי ס'איז די ווארט איז גלות השכינה און גלות השכינה ווייטער ווי לאנג עס איז עפעס א משל רחוק משל רחוק איז שוין כביכול די אייבערשטער פילט מיט איך ווייס בכל צרתם לו צר וואס עס זאל נאר מיינען אבער די מקובלים האבן פארשטאנען כפשוטו דאס הייסט וויפיל כפשוטו עס קען זיין אין אנדערע ווערטער אז עס קען נישט זיין קיין בעסערע ווערטער ווי צו זאגן אז כביכול גלות השכינה איז אזוי ווי אזוי ווי ס'דא א פרוי, די בתולה חגורת שק איז דאך נישט די גאנצע משל, ס'איז דאך א שבויה, יא, די הלכה, שבי קשה מכולם, ס'איז דא שבי, הלכו בשבי, בחורותי בתולה הלכו בשבי, דאס הייסט כביכול, אזוי ווי ס'שטייט נשבה ארון האלהים, ארון האלהים ווייזט אויף די שכינה, מ'קען כביכול נעמען די שכינה אזוי ווי ס'קען קומען א גוי, עפעס א כובש און כאפן די פרוי פון א מענטש און איר מענה זיין און נעמען פאר זיך, אזוי כביכול געשעהט עס אין די שכינה, דאס איז דאס איז גלות השכינה. דעמאלס אזוי ווי ס'שטייט אין די זוהר צעקה הנערה ואין מושיע לה נתנני זי זאגט נתנני אדני בידי לא אוכל קום דאס הייסט כביכול דאס איז די צעקה פון די נערה וואס זאגט די די שכינה ווען זי ווערט נאנס ווען זי ווערט געפאנגען און געצווינגען דורך עפעס א גוי דורך עפעס איינער אנדערש זאגט זי נתנני אדני בידי אוכל קום איך קען זיך נישט אליינס העלפן איך בין דאך א פרוי און איך וואלט געווען א מאן וואלט איך געקענט אליינס העלפן כאילו איך האב דאך נישט די כח איך בין דאך א מקבל איך קען זיך נישט אליינס העלפן איז וואס גייט דא פאר און דאס איז דאך א מין א מין די ווארט וואס לאזט זיך נישט ריכטיג זאגן וואס לאזט זיך נישט אפילו ארויסברענגען וואס דאס מיינט כפשוטו און נישט נאר דעם נאר עס ווערט דאך נאסר לבעלה אה פאר נישט אלץ דער אייבערשטער איז א כהן אויב עס איז ברצון ווערט עס זיכער נאסר לבעלה און דער נביא האט שוין האט שוין גערעדט וועגן דעם געזאגט הן ישלח איש את אשתו קען ער נישט צוריקקומען דער אייבערשטער פאלגט נישט די תורה נעמט יא צוריק אידן נאך דאס זיי האבן געזינדיגט אין אנדערע ווערטער די שכינה נעמט ער יא צוריק באיזה אופן איז דארף מען פארשטיין די אלע זאכן יעצט וואס אונז לערנען איז אז ס'קען נטמא ווערן, די שכינה קען נטמא ווערן, אין אנדערע ווערטער מען קען זאגן אויב יעדע אישה אין די וועלט איז אין א געוויסע זין א רמז א סימן פון די שכינה, איז דאך דא נשים אסורות, ס'איז דא נשים נכריות, און אונז לערנען די וואכעדיגע פרשה, לערנען די וואכעדיגע פרשה, צרור את המדינים והכיתם אותם, און ס'איז געווען א גאנצע מחלוקה צווישן משה און די פקודי החיל, אפשר אפילו פנחס און אלעזר, נישט קלאר אויב זיי האבן אויך אזוי געהאלטן, אבער החייתם כל נקבה הן הנה היו לבני ישראל, בדבר בלעם, ותהי המגפה, וואס הייסט די אידן האבן נישט פארשטאנען, האבן נישט מסכים געווען אין דער התחלה אין זייער הוה אמינא האבן געמיינט אז אזוי גייסט דעם גייט א נארמאלע מלחמה ווי די מפרשים זענען מסביר מען נעמט די די מענער הרגעט מען די פרויען לאזט מען דאס הייסט פרויען זענען דאך אין אנדערע ווערטער וואס געבט זיך דער אויף דאס ארויס אז א פרוי איז א איז א מהות פון א פון א מקבל ס'איז א מהות פון א א זאך וואס ס'איז נישט קיין חילוק ווי זי וועט איינשטיין עס איז זיין זיין פרוי און אזוי ווער ס'ווייסט למשל איז געווען די פשטות פשטות ההנהגה פון פון אידן און דערנאך זעט אויס אזוי עס איז נישט קיין פראבלעם צו נעמען א גוישע פרוי א גוישע מאן אז א אידישע מיידל האט חתונה מיט א גוישע מאן דאס הייסט אז זי איז תחת בעל דעמאלטס וועט זי ווערן גוי'ש אבער א אידישע מאן נעמט א גוישע פרוי נו עס ווערט זי דאך א איד דאס איז דאך טייטש נתגייר עס ווערט זי דאך בהכרח משועבד תחת בעלה ממילא איז בדרך קען זיין מען רופט עס גירות מען רופט עס נישט גירות ס'דאך בדרך הכרח איז זי תחת בעלה און זי ווערט משועבד דאס הייסט א פרוי האט נישט קיין מהות בפני עצמה דעי דאס איז געווען די הנהגה דעמאלטס זיכער זי האט נישט קיין זי קען נישט דיסייד וועלכע רעליגיע זי זאל געהערן זי באלאנגט פאר זיך, און זי באלאנגט פאר די מאן, ממילא די מאן כאפט איר, איז פריער זענען עס טאקע געווען בנות מואב, בנות מדין, יעצט זענען זיי בנות בנות ישראל, אויס בנות מדין, ווי אזוי זענען, ווי אזוי בלייבן זיי בנות מדין, אז מען וועט זיי כאפן, מען וועט זיי פאנגען פאר די אידן, ווערן זיי, זענען זיי געווארן בנות ישראל. און אויב מען טראכט אויף די נמשל פון דעם, דאס ווייזט אז די מידה וואס הייסט שכינה, די מידה וואס הייסט מדת המלכות, ס'איז נאר נטמע בדרך אגב, ס'איז נאר, ווערט נאר געכאפט כביכול, וואטעווער די נמשל פון דעם איז, די מלכות, צו די ממשלה, צו די כבוד, ס'איז ווי ס'עט שטייט איין, איז עס א משרת פאר דעם, עס א טפל פאר דעם, אז מ'געט כבוד פאר א צדיק, איז עס א, איז עס א גוטע זאך, מ'געט כבוד פאר א רשע, איז עס א שלעכטע זאך, אין אנדערע ווערטער, די אישה וואס, לאמיר זאגן אישה איז א רמז אויף כבוד, מלכות מיינט כבוד, אבער דער כבוד ווען ס'שטייט ביי א רשע איז כאילו די מידת הכבוד אליינס איז בגלות איז ביי די רשע אבער מ'קען עס כאפן מ'וועט אויפהערן עס געבן כבוד פאר די רשע מ'וועט הרג'ענען די רשע און די כבוד וועט מען בלייבן פאר אונז יכין רשע וילבש צדיק ס'וועט בלייבן פאר אונז אזוי איז לכאורה געווען די האוועמענע פון די אידן און אזוי פארשטייען אונז אסאך מאל מ'רעדט פון העלאות המידות מ'רעדט פון מתקן זיין די וועלט אזוי פארשטייט מען עס געווענליך אסאך מאל פארשטייט מען אפילו זאכן וואס די רשעים די צד הרע האט עס אויסגעטראפן כ'ווייס מ'וועט עס נעמען זאגן אסאך מאל יא די אינטערנעט אדער כ'ווייס טעכנאלאגיע איז דאך נאר א כלי, כלי מיינט מלכות, יא, איז דאך נאר א המצאה, איז נאר א היכי תמצא צו טון עפעס, נו, אז ער נוצט עס פאר שלעכט איז דאך גוט, אז ער וועט עס נוצן פאר, אז מען וועט עס מהפך זיין, מען וועט עס ניצן, נישט דארף נישט אפילו מהפך זיין יא, ס'איז נוטראל, ס'איז א כלי, ס'איז א מלכות, איז אז מען נוצט עס פאר גוט איז עס גוט, אזוי איז טאקע די פשוט'ע פשט, און אזוי לערנען אונז געווענליך, און זיי פארשטייען אז גלות השכינה איז בזמן וואס זיי זענען בנות מדין, בזמן זיי זענען בנות מואב, דעמאלטס איז די בנות, די בת איז בגלות ס'איז אזויווי בת אל נכר עס איז בגלות ביי די אל נכר די רגע וואס מען נעמט זיי ארויס צו ווערן אידן איז ווערן זיי כשר אזוי אזוי איז די פשוט'ע פשט און אזוי פארשטייען אידן על פי רוב און אוודאי ווילאנג די כבוד איז נישט ביי אונז ווילאנג די מלכות איז נישט ביי אונז איז א גרויסע גלות איז א גרויסע גלות השכינה גלות המלכות מען דארף עס צוריק ברענגען קא משמע לן דאס איך האלט צו רעדן אויך אויף די משל קא משמע לן נישט אזוי פשוט ס'איז נישט אזוי פשוט. אוואדע דאס איז די בלייבט די אמת ס'הייסט באמת אלע מלכות אזויווי ס'שטייט כי המלכות שלך היא אלע מלכות אין אנדערע ווערטער אלע אמצעים יא מלכות אויב מ'וויל לערנען מלכות אין די הגדרה פון כלי כלי הייסט אמצעי א היכי תמצא יא ביסט נישט די מטרה ביסט נישט די תכלית די ביסט א כלי די ביסט א משרת די ביסט א היכי תמצא פאר דעם און אלעס אין די וועלט איז באמת כל מעשיך לשם שמים און די אייבערשטער'ס מעשים זענען אלע אויך לשם שמים כי המלכות שלך היא אלע אלע זאכן אין די וועלט זענען אין די בתור מטרה זענען קענען נאר זיין מטרה פאר כבוד שמים. כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה. אבער ס'גייט נישט אזוי גרינג, ס'גייט נישט אזוי גרינג, מ'דארף וויסן די פראבלעמען וואס אונז לעבן אין, הגם ווי מיר זאגן די מענטשן זענען נישט קאמפארטעבל צו רעדן פון גלות השכינה, רעדן פון קטנות, רעדן פון שבירת הכלים, רעדן פון אבילות, פון עצבות, ס'איז נישט, אבער אויב מ'וויל ערגעץ אנקומען דארף מען דאך וויסן די הגדרה דערפון, מ'דארף דאך וויסן די פאקט פון די פראבלעם, נישטא קיין וועג ארויס. און דער פאקט איז, אויב מ'לערנט די גאנצע פרשה פון בנות מדין נאכן לערנען פון גיעולי כלים, די משל איז א גוטע משל, איך האלט אז עס גייט האנט אין האנט מיט דעם. האסט גענומען א כלי, איז דאך ממש א כלי, די זעלבע זאך, יא שפעטער איז געקומען א חידוש, ויאמר אלעזר הכהן, זאת חוקת התורה, זיי האבן נישט געוואוסט דערפון, יא, זיי זענען געקומען מיט די אלע כלים, דאס הייסט שלל, האט מען געכאפט, די זעלבע זאך, ס'איז כלים, יא, ס'איז וואס איז עס, א גוי'אישע כלי, עס איז נישט קיין גוי'איש, נישט קיין, ווען עס איז נישט קיין געטשקע אפילו, אפילו עס איז געווען א געטשקע, מ'מוז מבטל זיין, נישט קיין געטשקע, עס איז דאך א כלי. שוין, די כלי פריער האט דער גוי געקאכט אין דעם זיינע חזיר'יי, יעצט גייט מען קאכן פון דעם טשולענט אויף שבת, עס זאל ווערן הייליג, עס זאל אלעס זיין לקדושה, אזוי פארשטייט מען געווענליך, קומט משה רבינו און ער זאגט, נישט אזוי שנעל, נייע חידוש מ'האט געלערנט די וואך, נישט אזוי שנעל, כל דבר שיבא באש תעבירו באש, תעבירו במים, ס'דא זאכן וואס מ'קען נישט, כלי חרס דארף מען צוברעכן, א גאנצע סדר מען דארף ס'דא עפעס א סדר צירוף א סדר זיקוק צו מטהר זיין די כלי פארוואס ער איז דאך א כלי איז דאך גארנישט האט נישט קיין ישות בפני עצמו וואס דארף מען אים מטהר זיין יא אבער וויבאלד ער איז געווען ביי די גוי'שע הויז מ'האט אים געקאכט חזיר אדער עבודה זרה אדער וואסערע א טומאה עס זאל נאר זיין דארף עס אדורך גיין עפעס א עפעס א תהליך עפעס א עפעס א צירוף און בעצם די זעלבע זאך זאגט ער וועגן די בנות מדין יא אמת זענען דאך בנות זענען דאך כלים זענען דאך גארנישט שולדיג זייער טאטע האט זיי געשיקט דא זיי שיקן דארט עס זיין גוט אבער די רגע וואס זיי זענען הן הנה היו לבני ישראל זענען געווען א מכשול איז עפעס נאר די דור למשל מען קען זאגן יא ס'האט דאך נישט ער האט דאך נישט געמאכט קיין דזשענעסייד ער האט איבערגעלאזט די קליינע קינדער איך רעד נישט הלכה למעשה וואס יא איז מסתמא געווען ריכטיג וואס מען האט געדארפט טון דעמאלטס אבער איך רעד דאך דעם משל נישט איבערגעלאזט גארנישט ער האט נישט איבערגעלאזט נישט אלעס גע'הרג'עט יעדע איינער נאר די וואס די וואס זיי זענען אליינס פארכאפט כאילו כאילו דאס איז מיין כאילו אזוי ווי עס איז כאילו עס איז אנאלאגיש די זעלבע ווי די כלים ס'הייסט די שטיקל כלי די נעכטיגע פאר כלי דארף מען נאך פארברענען די היינטיגע כלי די זעלבע זאך די נעכטיגע די דור בנות וואס זיי זענען געווען יא דאס איז זיי זענען געווען די מכשול פאר די אידן זיי קען מען נישט לאזן שפעטער זיי זענען זיי האבן קינדער זייערע קליינע קינדער טף בנשים החיו לכם החיו לכם מיינט לאזן לעבן נישט נאר מחיה זיין אפשר חיים רוחניים און אזוי ווייטער איז נישט אזוי פשוט. און דארף מען פארשטיין די מושג, מען דארף פארשטיין די מושג און דאס איז דאך די מושג, אז די שכינה קען ווערן א אשת איש. אין אנדערע ווערטער, עס קען זיין א הוה אמינא אז עס זאל ווערן נישט נאר אפילו א אשת איש, עס קען זיין א אשת גוי, יא? א אשת גוי, זי קען חתונה האבן מיט א גוי, אפילו באונס ברצון, וואס עס זאל נאר זיין, און יעצט איז זי כאילו באלאנגט פאר אים, און עס איז חל אויף איר עפעס א טומאה, עפעס א פראבלעם. וויאזוי קען זיין אזא זאך? וויאזוי קען זיין אפילו אזא זאך ביי א קדירה? איז לעצטע מאל צוויי יאר צוריק האבן זיי געלערנט די זוהר און זיי האבן נישט אנגערירט די נקודה אבער איך וועל זאגן אין איין וועג וואס מען קען עס פארשטיין כלים לאמיר זאגן אפילו פאר דעם כלים טולס אדער כלים די מידה פון הייסן נוקבא האבן טאקע נישט קיין מהות בפני עצמם, ס'אמת. זאָל מען עפּעס נאָך אַלץ זײער װיכטיק, אַ װערט, אַ זײער װיכטיקע װערטל, איזוהי אשה כשרה שעושה רצון בעלה, יאָ, זי מאַכט, װאָס איר מאַן זאָל װעלן, יאָ, ס'איז אַװדאי, דער פֿאַקט איז נאָך אַלץ אַזױ, אַז כּאילו דער בעל ער דיסײַדט אַלעס און זי פֿירט נאָר אױס, זי טוט, װאָס ער, װאָס ער װיל, טוט זי. אָבער מע קען זאָגן אַזױ, װאָסערע אָפּשענס זי גיט אים, אז עס קומט א מענטש א עבד און ער קומט צו די אדון ער זאגט קוק וואס ווילסטו היינט טשיקן אדער ביף ער געבט אים די גאנצע בחירה אבער למעשה וואסערע זאכן מען קען בוחר זיין פון האט ער מחליט געווען יא און ס'דא אסאך זאכן און אונז זענען קענען זעהן אין די וועלט און אין די משל וואס מיר האבן גערעדט פריער און אסאך זאכן קען מען זעהן אז אמת דו ביסט לכאורה דער שולט דו ביסט לכאורה דער בעל הבית אבער די כלים די וועלכע די כלים זענען קובע אסאך זאכן און דאס איז טאקע א פראבלעם, סאו ס'דארף נישט אזוי זיין, די אמת'דיגע סדר העולם איז אז די איש זאל גובר זיין אויף די אשה, אדער די מטרה זאל גובר זיין אויף די תכלית, סאו ס'דא אסאך מאל אזוי ווי מ'זאגט אסאך מאל למשל, כ'העל זאגן א משל כ'ווייס דער אור החיים הקדוש, ידוע דער אור החיים הקדוש פון ונתן לך רחמים ורחמך, אזוי ווי איינער טוט דין אפילו ער טוט עס לצורך גוט, ווערט ער א אכזר, יא? דאס הייסט אנדערע ווערטער די זעלבע קשיא, מ'קען פרעגן א קשיא, מ'געבן א מענטש, ס'איז זיין דזשאב, איז צו זיין משגיח, ער שרייט אויף די בחורים זאלן אויפשטיין אין צייט, די שרייער איז נישט קיין מידת הדין אפילו, יא? ס'איז כלי פון מידת הדין, אבער די מטרה פון דעם איז רחמים, די מטרה איז ער זאל אנקומען צו שחרית, יא, א שחרית איז חסד, שחרית איז רחמים. ער זאל אויפוואקסן א מענטש, ער מיינט דאך גוט, יא? אבער דו ווייסט, דערווייל איז ער געווארן א שרייער. און דערווייל, איז דא אזא תכונה אז כלים, דאס איז באמת די שבירת הכלים, אבער נישט נאר זיי, זיי ווערן גענוצט נישט ריכטיג, זיי ווערן אפילו גענוצט ריכטיג. אבער זיי באקומען, און דאס איז אליינס אפשר א פגם, אבער זיי באקומען עפעס א אייגענע כח. זיי באקומען א אייגענע כח, זיי באקומען כאילו, דער מענטש וואס ער, זיין דזשאב איז ער שרייעט, און בסוף שרייעט ער שוין סתם, ער איז שוין געווארן א שרייער, ער איז שוין געווארן א שלעגער, עס מאכט זיך, פון דעם דארף מען זייער נזהר זיין, אפילו ווען מען טוט א מצוה און א עבירה לשמה, אפילו מען נוצט מידות רעות כביכול לשם שמים, איך דארף זיך רעגן, דארף מען זיין נזהר, ווייל די כלים. די מידות רעות זענען נישט אזוי גענוג מיט אזוי גוט מתוקן אז מען קען זיי ניצן און זאל נישט זאל נישט כובש זיין אויף דיך. ס'איז נאך אלץ דא א תכונה אין די וועלט אפשר איז עס נישט מושלם אבער די וועלט ארבעט נאך אלץ אזוי אזוי ווי מען זאגט ווען א מענטש האט א האמער זעט אלץ אויס ווי נאגלעך. איי א האמער איז דאך נאר א כלי עס איז א כלי ממילא דארף מען ניצן דעת דארף עס נאר ניצן ווען ס'דא א נאגל אבער די מענטש ווערט צוגעוואוינט צו ניצן א געוויסע כלי מיינט ער אז דאס איז די סאלושן פאר אלע פראבלעמס און די כלי טוישט אויך די אור דאס הייסט די אישה טוישט אויך די איש ס'מאכט אים אזא איש און יעצט ווערט די אישה האט כאילו א כח בפני עצמו זי כאילו זי קען זאגן אזוי ווי די אישה פון אה, פון שלמה ער האט געזאגט אה, אני ארבה ולא אסור וואס הייסט איך בין דאך א מלך איך בין דאך א מלך מלכי המלכים איך איך מיך מיין פרוי וועט מיך זאגן וועלכן גאט צו דינען סיריעסלי איך האב צען ניין הונדערט ניין און ניינציג אנדערע פרויען זי האט נישט קיין שום דעת ביז דערווייל קומט אויס, ניין ס'נישט אזוי פשוט, די פרוי וואס איז טאקע א כלי לבד, ויהי לעת זקנותו נשיו הטו לבבו, פארוואס? ס'בלייבט נאך אלס, ס'בלייבט נאך אלס עפעס א וועג, זי איז, די פרוי יא, זי טאקע דינט גאט, און געדענקט אויכעט כמוש, זי געדענקט אויכעט עפעס א אנדערע גאט, און וויבאלד אז זי איז אזא כלי, גייט זי האבן א השפעה אויף די מאן אויכעט צום סוף. ס'איז אזא זאך וואס ווען נישט אזוי ווי די כמה גדולים דברי חכמים ווען מ'וואלט נישט געוויסט וואלט מען נישט משים לב געווען צו דעם און די זעלבע זאך מען דארף מען דארף דאס געדענקען ס'איז דא פנימיות כ'האב געשריבן מער מער א פנימיות'דיגע משל אין מיין קונטרס אבער למשל אז איינער זאגט נאר א טעלעפאן ס'איז נאר א כלי יא ס'אמת אבער לאמיר זאגן פון דעם מענטשן מיט אנדערע עקספיריענס אנדערע מ'קען עס רופן אנדערע פארמעטיוו עקספיריענס קומען אן צו זאכן זייער אנדערש און דאס איז אמת אמת אויב מ'דארף אמת'דיג רעדן פון די פון די נמש פון די משל דארף מען דארט טראכטן און ס'נישט נישט מיין פלאץ דא אבער ווען א מענטש ווערט צוגעוואוינט אז א געוויסע זאך איז געמאכט פאר דאס עס איז אמת מצד עצמו איז עס נישט אזוי אבער ער ווערט אזוי צוגעוואוינט און כאילו מ'קען זאגן די כלי באקומט אזא תכונה למשל אז איינער איינער איז צוגעוואוינט אז א סמארטפאון איז געמאכט צו קוקן איך ווייס וואס וואטעווער יא אזוי מיינט ער פארוואס מיינט ער אזוי איך ווייס נישט אפשר די רבי האט אים אזוי געזאגט אויך א פראבלעם יא די רבי האט אים געזאגט ער מאכט האט ער געמאכט די כלי ער האט מטמא געווען די כלי אה דארף מען מאכן געילי כלים אדער אדער ס'האט זיך אזוי געפירט טאקע ס'איז אזוי געווען יעצט אין הכי נמי מצד עצמו איז נאר א כלי אבער עס איז אזוי ווי די זיכרון בלייבט מען קען עס רופן א רושם ס'בלייבט א רושם אין די כלי אה די זוהר רופט דאס אין דעם ענין פון עושה עושה כלי א מאן די ביאה ראשונה פון א מאן מאכט די אישה פאר א כלי און נישט נאר ס'מאכט איר א כלי ס'מאכט איר א געוויסע סארט כלי הגם כלי מצד עצמו האט נישט קיין הגדרה איז טאקע ווייל ס'האט נישט קיין הגדרה לערנען אונז קען די די וואס מאכט עס א כלי גיבט עס די הגדרה אויך בתור כלי וואס ער איז און יעצט וויבאלד די ערשטע וואס האט גענוצט די סמייס די סמארטפאון האט עס גענוצט לתועלת רע איז כאילו ביי יעדע איינער וואס גייט נאך זיין ירושה גייט עס נישט מוכרח אבער ס'גייט אים נוטה זיין הטה לבבו ס'גייט אים נוטה זיין צו טוהן יענץ אדער איך ווייס א אנדערע משל איז דא פלענטי קשיות א בעסערע משל דאס איז נישט א שוואכע משל ווייל ס'איז נישט ריכטיג אבער ס'דא בעסערע וואס מ'ווייסט למשל א געוויסע א געוויסע טעכנאלאגיע וויאזוי מ'זאל זיך רעדן איינער מיט די צווייטע אויב יעדע איינער וואס נוצט עס למשל נוצט זיך צו שלאגן זיך אדער זיך צו פייטן אדער זיך צו מלבין זיין פני חבירו ברבים און אזוי ווייטער איז מאיזה שהיא סיבה גייט ווער ס'קומט אריין גייט ווערן נמשך נאך די מנהג המקום גייט ווערן נמשך אין אנדערע ווערטער גייט נמשך ווערן נאך די כלי און ער גייט נישט ער גייט נישט האבן די עצם הגדרה אז די כלי איז אז די כלי איז נאר א כלי דו ווערסט נמשך נאך די כלי ממילא א מענטש איז געווען זייער פעימאס מארשל מעקלואן געזאגט די מידיום איז די מעסעדזש וואס הייסט די מידיום איז די מעסעדזש אז דו האסט א כלי א ווידיאו צו אזא סארט זאך און די מנהג דא איז מען רעדט נאר פאר צען מינוט נאך צען מינוט פארלירן די מענטשן אטענשאן אזוי איז דא א מיט ס'איז נישט אמת ווייל ס'איז נישט אבער ס'ווערט אמת ווייל מען גלייבט די כלי אויב מען געט דיך נאר צען מינוט צו רעדן וועסטו אלעס אריינשטופן אין צען מינוט וועסטו נישט קיינמאל זאגן מער און ממילא איז די אורות ווערן געפארעמט דורך די כלים דורך די פאקט אורות ווערן געפארעמט דורך די כלים און נאכדעם די כלים אויב וויבאלד מען געט דיך אזעלכע סארט כלים ווערט עס ווערט עס א רושם אין די כלי און ממילא ווערט מען נמשך נאך די כלים. און דאס איז בעצם די נמשל פון די בנות מידיאן וואס משה זאגט יא אמת א בת מידיאן זי איז גארנישט מען קען איר מ'וועט איר חתונה מאכן מ'וועט זי ברענגען זי וועט זיין א וואוילע אידישע פרוי אבער דארפסט געדענקען ווען געווען די לעצטע מאל זי האסט ווי האסטו געטראפן לעצטע מאל די מיידל זי געטראפן דארט אין די צעלט פון די פון די בעל פעור ויצמד ישראל לבעל פעור יעצט זי זי איז דארפסט דו זיך נזהר זיין דו דארפסט זיין גיעולי כלים די די פרוי די מיידל איז א בנות מידיאן מיידל הן הנה היו לבני ישראל ס'הייסט א זיכרון יא דאס הייסט זיכרון ס'איז א פאקט די יומען קולטשער ארבעט מיט זאכן וואס מען געדענקט הגם נישט מצד עצמו איז נישט קיין חילוק אבער אונזער זיכרון איז אז זי איז א מיידל וואס שלעפט מענטשן צו עבודה זרה יעצט אפילו ער וועט איר אריינברענגען אין זיין געצעלט ער וועט מאכן אזוי ווי יפת תואר ער וועט מאכן א גאנצע סדר ער דארף נאכאלץ געדענקן אז דאס איז די מיידל פון עבודה זרה און די כלי ס'הייסט די סארט כלי וואס ער האט איר ער איז זיך אליינס שולדיג אז וואס ער האט איר געמאכט די ערשטע מאל איז געווען א עבודה זרה כלי יעצט ווערט זי א עבודה זרה כלי דאס איז דאס איז די די די די זאך וואס אונז רופן כלים טמאים, די לשון די רבנים זאגן היינט כלים טמאים, עס מאכט שוין אפילו סענס צו זאגן כלים טמאים, אבער כלים טמאים, אזוי ווי אונז דארף אונז וויכטיג לערנען, עס מיינט נישט אז נישט, וויבאלד אז עס איז טאקע אזוי, איז נישט, איז נישט נצחי, עס קען נישט זיין, אזוי ווי עס זאגט וכל הטף בנשים החיו לכם, די זוהר, זייער אינטערעסאנט, איך האב נישט געזאגט דאס, איך זאג עס דא, דאס נעקסט אריינשרייבן די זוהר אין די קעפל שרייבט אויף דעם גאנצע מאמר וכל הטף בנשים החיו לכם הגם בעצם רוב פון די דרשה איז צו מסביר זיין די צווייטע צד מסביר זיין וכל אשה יודעת למשכב זכר הרגו און אזוי ווי איך טאקע איך דארף כ'גיי עס יעצט טוישן ווייל מ'דארף שרייבן וכל הטף בנשים החיו לכם ס'הייסט די זוהר זאגט אמת עס איז דא דער פראבלעם האט מגלה געווען דער פראבלעם איז אמת דער פראבלעם די שכינה קען ווערן אין גלות און יעצט כ'גיי רעדן וועגן די שכינה א מינוט אבער עס קען ווערן אזא פראבלעם אז די כלי ווערט אליינס אבער וכל הטף בנשים די עיקר וואס ער וויל אנקומען וכל הטף בנשים החיו לכם עס איז דא די קליינע די קליינע מיידלעך די זענען נאך נישט נפגם געווארן נאך נישט יודעת טעם ביאה זי ווייסט נאך נישט דעם קען מען נאך רעדן ער איז ער איז נאך החיו לכם און אזוי איז אין אלע אין אלע נמשלים א גרויסע חלק פון די גאולה א גרויסע חלק פארוואס איז אין למעשה לעפצט דער פראבלעם איז דאך קיינמאל נישט כדי עס זאל בלייבן א פראבלעם איז דאך אלץ אז מ'זאל טרעפן א וועג ארויס א וועג מחיה מתים צו זיין דער זאך איז אויב מ'פארשטייט אז ס'איז די נעקסטע מ'קען עס רופן די נעקסטע דור און באמת דאס איז די סוד פון יבום ס'איז געווען געווען א מחלוקת פון די פשיסחער מיט די קאצקע רבי וועגן די ענין ממש רעדט זיך וועגן די ענין ס'שטייט וירד יהודה מאת אחיו און די מדרש ברענגט אויף דעם די פסוק ווי אזוי ער ברענגט דא בגדה יהודה ובעל בת אל נכר יהודה איז טאקע געגאנגען און בועל געווען ער האט געמיינט אז עס איז געווען א בת אל נכר תמר דאס הייבט מען אן צו פארשטיין עפעס א סוד אבער אזוי האט ער אזוי האט ער געמיינט און יעצט זאגט דער מדרש יעדע איינער איז געווען עוסק יעקב איז עוסק בשקו ובתעניתו און אזוי ווייטער יהודה איז דאך עוסק לישא אשה והקדוש ברוך הוא עוסק לברוא אורו של מלך המשיח א פעימאס מדרש און מ'האט געזאגט אז דער פשיסחער רבי האט געזאגט אז יהודה האט געטראכט זאגן א וויכט יהודה האט געטראכט נו איך בין מייאש שוין אלץ לאחר יאוש אפשר דער נעקסטער דור וועט מתקן זיין ממילא ער איז געגאנגען חתונה האבן אפשר זיינע קינדער זאלן זיין גוט דאס איז די דאס האט מען געזאגט בשם די פשיסחער מען זאגט פאר די קאצקער רבי דער האט געזאגט חס ושלום יהודה זאל זיין מייאש ניין נישט דאס די פשט זאגט איך וויל זאגן פשט וואס דער רבי האט געמיינט דער רבי האט געמיינט אז יהודה האט געזען אז ער האט געזינדיגט יוסף איז פארקויפט און יעקב וויינט און אזוי ווייטער איז וואס די פראבלעם מיט די תורה פון פריש געגאנגען צו די ערשטע מצוה וואס איז די ערשטע מצוה די ערשטע מצוה איז פרו ורבו הייבט דארט אן און דאס איז א זייער וויכטיגע יסודישע מעשה פארשטיין וואס וואס מען דארף טון ווען עס איז גלות ווען די וועלט איז שוין צובראכן ווי ווי גייט מען און די קאצקער רבי זאגט מען זיך שטופט נישט אפ פאר די פאר די נעקסטע דור דאס איז נישט קיין וועג מענטשן זאגן יא די קינד וועט מען אויסלערנען זיין גוט נישט אזא זאך אבער וואס יא דא א מצוה פון האבן קינדער וואס איז די חילוק פון די מצוה פון האבן קינדער און די קינדער מצוה פון האבן קינדער מצוה וואס דו טוסט יא דא תיקון פאר די טאטע צו האבן קינדער נישט נאר פאר די קינדער יעצט וואס לערנט מען פון דעם ווער עס לערנט קבלה על פי סוד מען לערנט פון די פרשה פון יהודה איז דא די פרשה פון יבם פארשטייט זיך די גאנצע ענין פון תמר און אירע קינדער יעצט דא לערנט מען די די ענין פון פרו ורבו די ענין דא איז טאקע די די נקודה אז מיט צעבראכענע כלים, שבירת הכלים, צעבראכענע כלים זענען כלים טמאים, זענען אויב מען נוצט שבירת הכלים איז דאך נאר א צייטווייליגע זאך, נישט אמת'דיג דא אזא זאך צעבראכענע כלים, אפילו א מענטש וואס, אין די תורה הייסט דאס די גרעסטע פגם, כרת, יא, וואס הייסט כרת? יכרת השם, יכרת השם לו ער ועונה, יכר כרת הייסט א מענטש ווערט שטארבט אן קינדער, דאס איז די ערגסטע זאך, די שארפסטע שלילה וואס קען זיין פון א מענטש, זאגן אז ער זאל שטארבן אן קינדער, אזוי דאס איז אין די תורה זעט מען דאס, דאס איז לאורך כל התורה זעט מען דאס, דאס איז די וועג וויאזוי מען טראכט, און בפנימיות מיינט זיך דאס, דער מענטש קריעיט נישט גארנישט, דער מענטש האט גארנישט אויפגעטון אויף דער וועלט, א שאד ער איז געבוירן געווארן, ער האט נישט קיין קינדער, א שאד ער איז געבוירן געווארן, מען קען רעדן נאך בפנימיות די נקודה, אבער דאס איז די פשוט'ע נקודה. יעצט, קא משמע לן, קא משמע לן מצות יבום כי ישבו אחים יחדיו, קא משמע לן אז סאיז נישט אמת, סאיז נישט געענדיגט, ער האט נאך א ברודער, ברידער קען נאך האבן קינדער פאר אים, האט נאך א ווייב, זיין ווייב קען האבן קינדער פאר אים. זייער אינטערעסאנט, ווען מ'טראכט אריין אין די ענין פון יבום, זעט מען ממש די זאך, אז זיין ווייב, ס'הייסט זיין ווייב האט, ס'איז זיין קינד אדער ס'איז זיין ווייב'ס קינד, וואס האט עס מיט אים? ניין. וויבאלד ער איז געווען דער ערשטער מאן פון די ווייב, ער איז געווען די עוש עושה כלי, איז אלעמאל בלייבט זי מיט א רושם פון אים. און זי האט קינדער אפילו מיט זיין ברודער, טאקע עס דארף זיין זיין ברודער, ס'איז נאנט, קרוב אליו, און אזוי ווייטער, אבער. זי באקומט זיינע קינדער פארוואס ווייל ער האט געפארעמט די כלי און דאס בלייבט די פארעמינג וואס ער האט געגעבן פאר די כלי פון די אישה ס'בלייבט זיינס יעצט ווען זיין ברודער האט א קינד ס'איז טאקע אביסל אנדערש קען מען זאגן א תירוץ איז געווען ס'איז א גלגול וואס העלפט מיך די תירוץ מ'דארף דאך רעדן אין די פאקט די תירוץ איז אז די פרוי בלייבט זיין פרוי אלעמאל פאר דעם לא תהיה אשת המת החוצה זי איז כאילו יא אשת איש נאכאלץ. פארוואס אשת איש? ווייל זי באלאנגט פאר אים, איי זי איז נישט ממש בפועל תחתיו, זי איז כאילו נאר כאילו אשת איש, אין הכי נמי. אבער דאס איז זיכער, יא, זי איז כאילו אשת איש, א רוחניות'דיגע אשת איש. אבער ווער ס'פארשטייט די ענין אז די כלי באקומט א תכונה פון די אש, פארשטייט אז זי בלייבט זיין ווייב. און דאס לערנען אונז פון די פרשה, דאס האט יהודה, און הקדוש ברוך הוא איז עוסק לברוא המלך, אורו של המלך המשיח, די אורו של המלך המשיח איז בעצם די ארט פון מצוות יבם, אדער די ארט פון מצוות פרי' ורבי', וואס ווייזט אונז, און די אדער נישט ס'ווייזט אונז דאס איז עס אז ס'איז דא אזוי ווי גיעולי כלים אין הכי נמי כל הטף בנשים החיו לכם דאס איז טאקע דא א פראבלעם מ'דארף מכיר זיין די פראבלעם דאס הייסט דאס זאגן זאל זי איז אויסגעמעקט דער מענטש הייבט אן פון פריש מ'קען נישט אנהייבן פון פריש אונז זענען שוין יורשים פון א ירושה אונז קען נישט אנהייבן פון פריש

די ענין דא זאגט אונז אז אין הכי נמי די ביאה ראשונה האט קאליע געמאכט און יעצט איז זי א כולי נפגע, אזוי נישטא אזא זאך נפגע לחלוטין נישטא אזא זאך, אויב אויב ביסט נישט אין איין דור זאלסטו טראכטן גרעסער זאלסטו טראכטן ברייטער אבער טראכטן ברייטער מיינט דאך אז אין די מיינה וויאזוי קען זיין אז זיין קינדער זאלן זיין גוט און ער איז נישט גוט נישטא אזא הלכה פון פון רע קומט נאר ארויס רע און אזוי ווייטער ניין פשט אז די איז די טוסט די מצוה ביי דיך איז די מצוה דו וועסט אנהייבן אויב א מענטש טרעפט זיך אין א מצב ווען ער זאגט אלע יא עס מאכט זיך אזוי ער זאגט די מענטש קען זיך פילן זייער וויכטיג צו רעדן וועגן כלים, אנדערע אנדערע סארט כלים, יא איך דארף צוברעכן מיין גאנצע הויז, נאר די טעלעפאן דארף מען צוברעכן, די הויז דערמאנט מיך, און דא האב איך געזינדיגט דאס, דא האב איך גערעדט א לשון הרע, דא האב איך געמאכט אזא מחלוקת, איך דארף אלעס פארברענען, זיך אנהייבן פון פריש. דאס איז דאס איז גערעדט אזוי ווי די הוה אמינא פון, דאס איז נישט קיין וועג. אבער וואס מען דארף טון איז מאכן גיעולי כלים עס דא א סדר א פונקטליכע סדר זאת חוקת התורה א מיט פייער האט מען בראכן מיט פייער און נישט נישט עס קאליע צו מאכן יא עס אויסצוגליען טון די זעלבע זאך טון בקדושה טון די זעלבע זאך עס איז געווען פייער פון פון טרייף מאכן א פייער פון כשר און אזוי ווייטער דאס דאס איז די סוד פון גיעולי כלים דאס איז די סוד פון בעצם פון וכל הטף בנשים החיו לכם

עס איז דא אין די וועלט אזא רוח וואס הייסט די רוח, רוח חכמה, רוח דעת ויראת ה'. עס איז דא אין די וועלט אזא תכונה, עס איז כמעט אזא פאקט אין די וועלט, עס איז דא אלעמאל געטליכקייט אויף די וועלט, דאס איז די טייטש שכינה. מענטשן זוכן געטליכקייט, אידן, גוים, חיות, כלבים, נישט קיין חילוק, יעדער איינער, זאגן פרק שירה, יעדער איינער זוכט, האט דא געטליכקייט אויף די וועלט. און די סוד פון גלות השכינה, מען דארף דאס זאגן, די סוד פון גלות השכינה אז די געטליכקייט אליינס קען ווערן נפגם, דאס איז א שרעקליכע זאך אבער עס איז א פאקט, דאס זאלסט נישט פארגעסן, דאס איז נישט, מתעלם זיין נישט קיין וועג. געטליכקייט, ווען מען זאגט די ווארט געטליכקייט, מען זאגט די ווארט גאט, ס'קען ווערן געטייטשט ביי א מענטש בדרך רשעות, אזוי איז די פאקט, אמאל א מענטש ווערט נפגע, כ'ווייס אט אים ווערט ווערט ער ווערט מען טוט אים וויי, אדער איך ווייס די זיין רבי האט אים וויי געטון, אדער זיין טאטע האט אים וויי געטון, אדער זיין די די געטליכקייט וואס איז דא אויף די וועלט, אדער בשם געטליכקייט האט אים וויי געטון, און עס איז טאקע וויי, כ'מאך נישט פאקטיש אוועק. און יעצט, מכאן ואילך. ווערט ער די מען קען עס רופן די אסאסיעשאן ס'הייסט די כלי די זאך ס'הייסט שכינה די זאך ס'הייסט געטליכקייט ווען ווערט עס אויסגעטייטשט אלס רשעות ווען ווערט עס אויסגעטייטשט אלס דיקטעיטארשיפ אלס קאנטראלירן יענעם יענעם אלס אלס קנאה ושנאה און זאגן אז אונז זענען גוט און יעדער איינער איז שלעכט און אזוי ווייטער אלע מיני מידות רעות וואס מענטשן פאררופן על שם על שם השם וואס אונז יעדער איינער קען און דאס איז א ריזיגע פגם ווייל דאס איז נישט גענוג ס'נישט גענוג צו זאגן אה איך גלייב נישט אין די גאט וואס דיין רבי האט געהאלטן גלייב איך נישט ס'נישט אמת ווייל ס'איז די זעלבע גאט ער איז געווארן א אשת איש כביכול, ער איז געווארן נאנס צו א גוי, א גוי האט מאנס געווען די שכינה, א גוי האט געזאגט, א גוי, א רשעות, האט האט געטייטשט עבודת השם, האט געטייטשט געטליכקייט בדרך רע, בדרך דינים, ווי אזוי זאגט עס דינים, דינים תקיפים, אזוי ווי א כלב חצוף, קשורה בו ככלב, קשורה בו ככלב איז דאך די לימוד, ס'בלייבט און ס'בלייבט אלעמאל, א מענטש קען זיך נישט ארויסגיין, ווי די א איד זאגט ס'איז דא גאד, גאד, פאוסט גאד סטרעס דיסארדער, עפעס אזוי. ס'ווערט די ווארט גאט, אדער די ווארט געטליכקייט, עניטינג וואס האט שייכות מיט גוטסקייט, מיט אידישקייט, מיט די אלע מיני זאכן, און אין די וועלט באופן כללי איז דאס געשען דרך אגב אין היסטאריע, ווער ס'ווייסט ווי אונז האלטן און אונז קען זיך ווייטער נישט ארויסדרייען פון דעם. ס'ווערט אסאוסיעטעד מיט אלע מיני רשעות, אלע מיני שלעכטיגקייט, וואטעווער, יעדע איינער, ווען דאן זיין רבי אלס יונגל ווען ער האט גערעדט פון גאט האט עס געמיינט אלעמאל אז ער גייט כאפן פעטש, שוין איז יעצט גאט מיינט ביי אים כאפן פעטש, דאס הייסט די שכינה איז נאנס געווארן אין גלות, די שכינה איז געווארן ממש מצד עצמו, זיי כמעט, מען געווארן נכנע, געווארן די כלי, און אינסטעד יעצט די כלי איז נישט קיין כלי פאר קדושה, ס'איז א כלי טמא, און עס איז ברענגן, עט עס ברענגן מער רשעות, און די עצה פאר דעם איז נאר די עצה פון יבום, און די עצה פון גיעולי כלים, די עצה פון כל דבר שיבא באש תעבירו באש, די עצה קען נאר זיין, קען נישט זיין אז זאגן זאגן אז ס'איז נישט דא קיין וועג ארויס, אמאל אזוי ווי מען זאגט מען דארף מאכן נייע ווערטער, נייע לבושים, ווייל אפשר די אלטע זענען שוין קאליע געווארן. אבער די אמת איז אז ס'נישט גענוג מען דארף איבערמאכן איבערמאכן די גאנצע זאך מען דארף איבערמאכן די גאנצע זאך מען דארף זאגן אלע אלף בית אותם מצעות שהציעה לו באיסור תציע לו בהיתר די אלע אסאסיעשאנס די אלע ווערטער יעדע ווארט די חומש רש"י די פרשת השבוע די אלע זאכן וואס מענטשן זענען געווארן שלעכט ביי זיי וויבאלד מ'האט איינער האט עס מאנס געווען די שכינה זאל זיך נישט לאזן אזוי ווי מ'זאגט די שכינה ווערט נישט אמת'דיג אשת איש דאס איז דאך די אמת'דיגע צד אני השם הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים באמת לאמיתו און דאס איז דאך אזוי ווי די מעשה פון תמר די אמת איז דאך נאר ויחשבה לזונה כי כסתה פניה יא די אמת איז דאך האט דאך דער בעל שם טוב געזאגט די אמת איז דאך אז די זונה איז דאך איז דאך טאקע דאס איז אליינס די סוד פון יבום די אמת איז אז די זונה האט ניט מיט זונה נישט קיין זונה ס'איז אליינס געווען נאר האסט נישט פארשטאנען ריכטיג נאר ס'איז טאקע געווען א פגם און ממילא וואס און ממילא וועגן דעם איז מעגליך די עצה מען דארף עס פשוט איבערמאכן מאכן נאכאמאל מען דארף אנהייבן צוריק פריה ורביה מען דארף אנהייבן צוריק פון א' ב' מען דארף אנהייבן צוריק פון חומש רש"י מען דארף אנהייבן צוריק פון פשוט פשט ביז קבלה מען דארף אנהייבן צוריק פון די זאך, כ'ווייס, למשל, נאך א משל וואס מ'דארף זאגן, יא, ס'דא אזא זאך א רבי מיט א תלמיד, ס'דא אזא זאך א רבי מיט א חסיד, צוויי אנדערע זאכן, אבער ס'דא אזא סארט זאך, ס'דא אזא זאך, ס'איז א כלי פון קדושה, ס'איז א חייבה פון די שכינה, ס'איז איינע פון די גרעסטע כלים וואס עווער אינווענטעד, וואס איז דא צו ברענגען מענטשן צו ווערן גוט. און יעצט זענען קומען באו פריצים וחללוהו, קומען אלע מיני לאו לייפס, זיי רופן זיך רעבעס, זיי טוט זיך אן, ילבש שחורים ויתעטף לבנים און אזוי ווייטער, און און יעצט ווען מ'זאגט פאר איינעם, מעשים בכל יום, מ'זאגט פאר איינעם מ'דארף, מ'דארף, מ'דארף א רבי, טראכט ער איך מיין צו זאגן מ'דארף עפעס א רשע וואס רודפ'ט און דערגייט אים די יארן. ניין! דאס איז די דמות הגוי וואס האט זיך מתלבש געווען אין די כלי השכינה וואס הייסט רבי. ס'איז אויך נאר א כלי, רבי איז נאר א כלי. אנקומען דארף מען צו די מטרה, צו גאט. יעצט וואס דארף מען טון? וועגן דעם זאל מען נישט האבן קיין רבי? מ'דארף זיין, מ'דארף מאכן א רבי, מ'דארף זיין א רבי, מ'דארף טרעפן א רבי, איך ווייס נישט. און נאר וואס? מ'וועט עס טון וויפיל מ'קען. מכל דבר שיבא באש תעבירו באש די זעלבע זאך מיט די ריכטיגע מטרה די זעלבע זאך מיט די ריכטיגע מטרה עד כדי אז די כלי אליינס וועט ווערן טהור די דעיט מיט מיט קיין וויילעך אינסטעד פון זאגן רעבע וואס מיינט גנב וועט רעבע מיינען וואס א רעבע דארף מיינען און אזוי ווייטער אלע מצוות און אלע אלע כלים וואס אלע מצוות זענען דאך כלים אלע דרכים וואס זענען דא אין עבודת השם זענען כלים און זיי קענען ווערן טמא און מען דארף זיי מטהר זיין א גוטן שבת